און יעצט אז מען האט געענדיגט זאגן די גאנצע תורה, אלע הלכות, משפטים, אלע כללי הלכות פון די תורה, גייען אונז צוריק דא ווי אונז האלטן אין די מעשה, אונז לערנען אזוי, ס'גייט על הסדר, האט גערעדט משה גיין, זיי האבן געווען פאר בהר סיני, די אייבערשטער האט גערעדט צו משה, האט אים געזאגט די גאנצע זאך בראש הה מראש ההר, יעצט משה רבינו שטייט דאך פון אונטן, אזוי זעט אויס, הגם ער איז נישט ארויפגעגאנגען, ויאמר השם אליו. אתם ראיתם די גאנצע זאך ואלה המשפטים ווייזט אויס נאכאלץ איז פון אונטן, און שטייט מיט די עולם פון אונטן, זאגט די אייבערשטער פאר משה עלה אל השם, נישט נאר דו, אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל, אבער ס'זעט ווי ס'זעט אויס נישט אינגאנצן אליין והשתחויתם מרחוק, אזוי ווי ס'שטייט ונגש משה לבדו, והם לא יגשו, די עולם איז נישט גייט נישט. מיט, עס איז נישט קלאר אפשר דאס איז שוין געשען פאר די משפטים פון דעם איז אביסל נישט קלאר ווייל אפשר דאס איז שוין געשען פאר דעם ווייל נאכדעם שטייט ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים וואס אונז לערנען עס מיינט די עשרת הדברים און די משפטים וואס מ'האט יעצט געלערנט על כל פנים משה איז געגאנגען און האט געברענגט די משפטים פאר די אידן די אידן האבן געענטפערט כל אשר דבר ה' נעשה און וואס משה האט געטון און געשריבן את כל דברי ה' דאס אלעס וואס מ'האט יעצט געלערנט די לעצטע פאר טעג האט משה אראפגעשריבן אזוי לערנען רוב מפרשים און אינדערפרי, די נעקסטע אינדערפרי, איז ער אויפגעשטאנען, געמאכט א מזבח, אזוי ווי מען האט געלערנט מזבח אדמה תעשה לי, און צוועלף מצבות, האט מען געמאכט עולות און זבחים, און וואס האט גענומען משה די בלוט, געלייגט א האלבע בלוט געשפריצט אויף די מזבח, און א האלב אויף די פאלק, און דאס איז געווען, מען האט געליינט די ספר הברית, אזוי ווי א קריאת כתובה, אזוי ווי א קריאת שטר, מען האט גע'חתמ'עט די שטר, און מען האט געמאכט די זריקת דם פון ברית איז ער אויף די אופן פון כריתת ברית געווארפן אזוי ווי כאילו האלבע ברית האלבע דם אויף די מזבח וואס איז ווייזט אויף די אייבערשטער אנדערע האלבע אויף די פאלק דאס איז די צוויי צדדים פון דאס כאילו די חתימה דאס איז די מעמד חתימת הברית און אזוי זאגט משה און ער זאגט אזוי ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה דאס הייסט דאס איז אזוי ווי די אזוי ווי מען שטייט ביי א חתונה מען זאגט דאס איז די כתובה דאס איז זיי זענען זיך מתחייב די צדדים זה לזה און דאס איז די האט מען געחתמעט די ברית. נאכדעם שטייט ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלהי ישראל, וואס איז דאס? ביז יעצט האט מען נישט געגאנגען זעהן, ביז יעצט האט מען געהערט פון משה, זיי האבן געזעהן עפעס, וואס זיי האבן געזעהן פונקטליך ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, דאס איז א שווערע פרשה צו פארשטיין וואס איז די עברי טייטש אבער על כל פנים אין די מעשה וואס דא גייט, ס'הייסט ביז יעצט האט מען נישט געזעהן גארנישט, מ'האט נאר געהערט קולות וברקים און די עשרת הדברים און אלעס, דא האט מען שוין געזעהן, זיי האבן געזעהן אזוי ווי משה רבינו געזעהן בסנה וואטעווער די מראה נבואה מיינט, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו פשוט טייטש הייסט די אייבערשטער האט זיי גארנישט שלעכטס געטון, מ'האט געזען פריער אז עס איז שרעקעדיג צו זען גאט, אמאל איז ער יא שולח יד, דא האט ער נישט שולח יד געווען, ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו די קרבנות וואס זיי האבן געהאט, דאס איז די סוף פון פרשת כריתת ברית פון די תורה וואס שטייט דא. נעקסטע טאג אדער ווייטער ויקם משה ויהושע אז משה איז צוריק געגאנגען אל הר האלהים, ואל הזקנים אמר, די זקנים האבן טאקע געזען די אלעס, גע'חתמ'עט די ברית, טאקע געזען אלהי ישראל, האט אים געזאגט בלייב דא, והנה אהרן וחור עמכם, דאס הייסט אז אהרן און חור אפשר נאך די שופט און אויב ס'איז שוין געווען יתרו פאר דעם נישט קלאר, מי בעל דברים יגש אליהם, דאס איז ענליך וואס יתרו האט געזאגט, אז איינער וועט האבן א דין תורה צו גיין צו אהרן און חור, ביז דערווייל גייט משה צוריק אין בארג, און ער גייט צוריק אין בארג ויכס הענן את ההר, און וישכן כבוד השם על הר סיני זעקס טעג, די זיבעטע טאג האט ויקרא אל משה, דאס איז א אינטערעסאנטע פסוק, ווען איז געווען די זיבן טעג, זעקס טעג, ס'איז שווער צו פארשטיין וואס עפעס איז שוין געווען כבוד השם, דריי אין די דריטע טאג פון בחודש השלישי וואס מ'האט שוין געלערנט פריער, ווייס איך נישט. אבער על כל פנים די אידן זעען כאש אוכלת בראש ההר, דאס הייסט פריער די להיות די אצילי בני ישראל די זקני בני ישראל האבן געזען אביסל נענטער ותחת רגליו די אידן האבן געזען נאר כאש אוכלת, און משה איז געגאנגען אין די בארג ויהי ב אין די אין די נישט אין די בארג בתוך הענן ויעל אל ההר און געווען דארט פערציג טעג און פערציג נאכט און וואס געשעט נאך פערציג טעג גייט מען דארפן ווארטן ביז כי תשא צו לערנען ביז דערווייל גייט מען לערנען די גאנצע הלכות הלכות המשכן על כל פנים. ווער ס'האלט מיט פון אסאך פריער שטייט אז די אייבערשטער זאגט פאר משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן אבער די עולם גייט נישט גיין צו די עב הענן יא נאר משה גייט אין די עב הענן איז דא איז עס מקוים געווארן ביז יעצט אגעין ס'שטייט זאכן אזוי און אזוי אבער ביז יעצט איז בפשטות נישט געווען ס'געווען משה נאך אלץ אינדרויסן אפילו יעצט ווען מ'זאגט עלה אל השם אבער די עיקר טאקע געווען א עפעס אינמיטן עפעס אינמיטן די בארג דארט ווי די זקני ישראל האבן שוין געזען אבער די עיקר דאס איז משה געגאנגען בתוך הענן געלערנט די תורה מיט די אייבערשטן אויפן הר סיני דאס איז געווען דארף קעגן די פערציג טעג, דאס איז געווען נאכן גאנצע מעשה, נאך מען האט שוין געהערט די משפטים, נאכדעם האט שוין געמאכט די ברית, שוין אלעס געווען, איז משה געגאנגען ויעל משה אל הר האלהים, און אויף דעם, אויף דעם האט אים די אייבערשטער עיקר געמיינט מסתם, עלה אל ה', טאקע אנהייב אתה ואהרן, אבער צום סוף, ונגש משה לבדו, והם לא יגשו, דאס רעדט זיך פון דעם וואס עס שטייט דא אז ער איז געגאנגען בתוך הענן.